בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף מ"א, מיר הייבן אן דף מ' עמוד ב' אַכט שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, מותר אדם וכו'. איז אזוי, איידער מען גייט דא ווייטער אין די סוגיא, וועלן מיר דערמאנען א מחלוקת ר' יוחנן און ריש לקיש וואס אונז האבן שוין געזען, איז ווען א מענטש איז חולץ א פרוי, האט מען געזען, נאכדעם, לאמיר זאגן נאך די מענטש האט געמאכט חליצה וויל ער חתונה האבן מיט איר, איז שטייט אין פסוק לא יבנה, כיוון שבנה שוב לא יבנה, ער טאר קיינמאל מער נישט חתונה האבן מיט איר. נאר וואס די שאלה איז געווען, וואס טוט זיך מיט אלע זיינע ברידערס, און וואס טוט זיך מיט אלע צרות, ס'טייטש צי איז די איסור נאר אויף די ברודער וואס האט געמאכט חליצה מיט די פרוי, אדער איז די איסור אויך אויף אלע ברידערס מיט אלע צרות. איז אזוי, ריש לקיש האלט אז די כיוון שבנה שוב לא יבנה, די לאו איז נאר אויף די ברודער וואס האט געמאכט חליצה מיט די פרוי, ס'טייטש נאר צווישן די צוויי איז דא די פראבלעם פון לא יבנה די לאו פון לא יבנה, מה שאין כן אלע אנדערע ברידערס און אלע אנדערע צרות, זאגט ריש לקיש, זענען א געהעריגע אשת אח, טאמער זיי וועלן וואוינען איינער מיטן אנדערן וועט זיין כרת, די קינדער וועלן זיין ממזרים, אזוי זאגט ריש לקיש, ר' יוחנן קריגט זיך, ר' יוחנן האלט אז ווען איין ברידער מאכט חליצה איז נישט פשט ער מאכט עס אליין, ער מאכט עס בשליחות פון אלע ברידערס, און ווען איין פרוי קריגט חליצה מאכט עס נישט אליין, זי נעמט די חליצה בשליחות פון אלע פרויען, און ממילא ברגע וואס ס'איז געשעהן א חליצה, זאגט ר' יוחנן, איז דא יעצט די לאו כיוון שבנה שוב לא יבנה אויף אלע מענער און אויף אלע פרויען, אויף אלע ברידערס און אויף אלע צרות, אזא מחלוקת איז דא, זאגט יעצט די גמרא, אמר ר' טובי בר קיסנא אמר שמואל, הבא על צרת חלוצה, ס'טייטש איינער וואס האט געמאכט חליצה מיט א פרוי, און נאכדעם וואוינט ער מיט די צרה פון די חלוצה, מיט איינע פון די אנדערע פרויען, איז הוולד ממזר, די קינד איז א ממזר, מאי טעמא פארוואס, באיסורא קיימא, אלס די אלטע איסור פון אשת אח, וואס טייטש, שמואל לערנט דא קלאר ווי ריש לקיש, אז די לא יבנה איז נאר מיט די פרוי אליין וואס האט געקריגן חליצה, אבער אלע אנדערע צרות, ביי זיי איז נישט לא יבנה, נאר ביי זיי איז ממש א לאו פון כרת. זאגט די גמרא אמר ר' יוסף, זאגט ר' יוסף אף אנן נמי תנינא, מען קען א ראיה ברענגען צו די שיטה פון אונזער משנה, מיר האבן געלערנט אין אונזער משנה, מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו, אז א מענטש טאר נישט וואוינען מיט די קרובות פון זיין חלוצה, דאס איז דאך געווען די גאנצע משנה, איז אונז האבן געברענגט א דוגמא, שמעון איז געשטארבן, און האט איבערגעלאזט לאה, ראובן האט געגעבן חליצה, האט געמאכט חליצה מיט לאה, האט מען געזען ראובן טאר נישט יעצט חתונה האבן מיט אלע קרובות פון לאה, אבער לאמיר זאגן ס'איז געווען א צרה, ס'טייטש לאמיר זאגן שמעון האט געהאט נאך א פרוי, דינה, האט מען געזען אין די משנה אז ראובן מעג חתונה האבן מיט אלע קרובות פון דינה, נאר נישט מיט די קרובות פון לאה, און ממילא זאגט רבי יוסף פון דא איז א ראיה ווי שמואל אדער ווי ריש לקיש, פארוואס? ווייל אי אמרת בשלמא צרה אבראי משום הכי מותר באחותה, טייטש גאנץ גוט טאמער מען לערנט ווי ריש לקיש אז ווען לאה מאכט חליצה טוט זי עס נישט בשם דינה, זי טוט עס נישט בשליחות פון דינה, פשט איז דינה שטייט פון אינדרויסן אויב אזוי, לאה איז א חלוצה, דינה איז נישט קיין חלוצה, פארדעם די קרובות פון לאה איז א פראבלעם, די קרובות פון דינה, די שוועסטער פון דינה, נישט קיין שום פראבלעם, ווייל דינה איז נישט קיין חלוצה. אלא אי אמרת צרה כחלוצה דמיא, אמאי מותר, אבער זאגט ר' יוסף, טאמער מען לערנט אזוי ווי ר' יוחנן האט געלערנט, אז א צרה איז פונקט ווי א חלוצה, וואס טייטש דינה איז פונקט ווי לאה, ווייל ווען לאה מאכט חליצה טוט זי עס בשליחות דינה, אויב אזוי איז לאה און דינה די זעלבע, איז וואס עפעס די קרובות פון לאה טאר מען נישט חתונה האבן מיט זיי, און די קרובות פון דינה יא, איז אויב אזוי זאגט ר' יוסף פון אונזער משנה איז א ראיה צו ריש לקיש, איי זאגט די גמרא אויב אזוי לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן, דאמר בין הוא בין אחין אינן חייבין לא על חלוצה כרת ולא על צרתה כרת, אויב אזוי איז דאך א קשיא פון ר' יוחנן, ווייל רבי יוחנן זאגט דאך אז דער ברודער טוט עס בשליחות אלע ברודערס און די פרוי טוט עס בשליחות פון אלע צרות און ממילא דארף מען פארשטיין פארוואס די קרובות פון לאה זענען א פראבלעם אבער די קרובות פון דינה זענען נישט קיין פראבלעם, ענטפערט די גמרא, אמר לך רבי יוחנן, רבי יוחנן קען דיר ענטפערן ותסברא, אחות חלוצה דאורייתא? ס'טייטש פיין, זאגט רבי יוחנן, דו ווילסט פארשטיין וואס די חילוק צווישן לאה און דינה, זאגט רבי יוחנן לאמיר קודם צונעמען לאה אליין, מיר האבן געזען אין די משנה אז די קרובות פון לאה איז א פראבלעם, ס'הייסט לאמיר זאגן די שוועסטער, לאמיר זאגן לאה האט א שוועסטער רחל, רחל מיט ראובן טאר נישט חתונה האבן. פארוואס? דאס איז דאורייתא'דיג זאגט רבי יוחנן? אוודאי נישט. אוודאי איז עס נאר דרבנן. זי איז א קרובה פון א חלוצה. א קרובה פון א חלוצה איז א דרבנן'דיגע איסור. והאמר ריש לקיש, אזוי ווי ריש לקיש האט געזאגט, מ'עט זעהן קומענדיגע בלאט, כאן שנה רבי, אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים. אחות גרושה איז טאקע מדברי תורה, אבער אחות חלוצה איז דאך א דרבנן. און מילא זאגט רבי יוחנן, היות עס איז נאר א דרבנן, חזל האבן מתקן געווען, די קרובות פון לאה זענען אסור אויף ראובן, און די קרובות פון דינה נישט, פארוואס? ווייל אפילו טאקע לאה איז א שליח פון דינה, פון דעסוועגן ווי נישט ווי לאה איז די חלוצה אליין, דינה נישט, פארדעם אירע קרובות יא, אירע קרובות נישט, קיין קשיות קען מען נישט פרעגן. אבער פרעגט די גמרא, מאי שנא האי, און מאי שנא האי, ס'טייטש ווי נישט ווי, מ'האמער דאך געהאט נאך א ציור אין די משנה, ביז יעצט רעדט מען דא פון קרובת צרת חלוצתו, וואס זי איז טאקע מותר, ס'טייטש דינה'ס קרובות זענען מותר, אבער אין די משנה האמער געזען אז צרת קרובת חלוצתו איז אסור, און מ'האט מסביר געווען וואס איז דאס צרת קרובת חלוצתו, איז למשל, ראובן האט געגעבן חליצה פאר לאה, און לאה האט א שוועסטער רחל, יעצט רחל האט חתונה געהאט עפעס א מענטש, עפעס א מאן, און דער מאן האט נאך א פרוי, ס'טייטש רחל האט א צרה, איז די צרה וואס בעצם האט נישט קיין שום שייכות דא נישט מיט די מעשה, ראובן טאר נישט האט חתונה מיט די צרה, מילא פרעגט די גמרא פארוואס, האסט דאך יעצט אזוי שיין מסביר געווען אז די קרובות פון לאה זענען א פראבלעם, די קרובות פון דינה זענען נישט קיין פראבלעם, פארוואס? ווייל חזל האבן געזאגט נאר די קרובות פון די חלוצה אליין, איז ווי קומט דא יעצט פלוצלינג אריין די צרה פון רחל? רחל איז א קרוב פון לאה מילא אירע צרות איז א פראבלעם? וויאזוי געשענט דאס? ענטפערט די גמרא די גמרא מסביר, אזוי איז רש"י מסביר די גמרא, אז הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בה רבנן, האי דלא אזלא בהדה לבי דינא לא גזרו בהו רבנן, ס'טייטש אזוי, ווען די לאה גייט אין בית דין קריגן חליצה פון ראובן, גייט זי נישט אליין, זי נעמט מיט אירע קרובות, נאר וואס? זי נעמט נאר מיט איר קרובות, נישט איר צרות, ס'טייטש לאה גייט אן דינה, דינה איז א צרה, דינה קומט נישט מיט, ווער קומט יא מיט? איר קרובות, לאמיר זאגן זי האט א שוועסטער רחל, רחל קומט מיט מיט לאה אין בית דין, יעצט אזוי, ס'געשעט א חליצה אין שטאט, די גאנצע שטאט קערט זיך איבער, יעדער קומט זען. קומט אן די שטאט דארט זען, און קיינער ווייסט נישט קיין חילוק צווישן די פרויען, מ'זעט צוויי פרויען דא, רחל מיט לאה. יעצט, קיינער ווייסט נישט, נישט קיינער, אבער ס'דא מענטשן וואס ווייסן נישט, ווער איז די פרוי די חלוצה, און ווער די קרובה. ס'טייטש ס'דא מענטשן וואס רעדן זיך איין, אז נישט לאה איז די פרוי וואס קריגט חליצה, נאר רחל איז די פרוי וואס קריגט חליצה. ממילא וואס וועט געשען? טאמער ראובן וועט גיין חתונה האבן, מיט די צרה פון רחל, עלן מענטשן זיך איינרעדן אז רחל איז געווען די חלוצה, און דא גייט ראובן און האט חתונה מיט די צרה פון זיין חלוצה, וואס דאס איז ממש א איסור, לויט ר' יוחנן איז עס א איסור מדרבנן, לויט ריש לקיש איז ממש א דאורייתא ווי מען האט געזען, איז אויב אזוי האבן חזל מתקן געווען מען טאר נישט חתונה האבן מיט די צרות פון די קרובות, מה שאין כן דינה, די צרה פון לאה, זי קומט בכלל נישט אין בית דין, ממילא אירע קרובות, איז נישט קיין שום פראבלעם פאר ראובן חתונה צו האבן מיט זיי. זאגט די משנה ווייטער, החולץ ליבמתו, איינער וואס איז חולץ פאר זיין יבמה, וואס טייטש לאמיר זאגן די זעלבע מעשה, ראובן מיט שמעון, שמעון האט חתונה געהאט מיט לאה, ער איז געשטארבן אן קינדער, איז ראובן געגאנגען און געבן חליצה פאר לאה, ונשא אחיו את אחותה, איז געגאנגען לוי אדערווייל, לוי האט חתונה געהאט, מיט רחל, לאה האט געהאט א שוועסטער רחל און לוי האט חתונה געהאט מיט איר, נישט קיין שום פראבלעם אזוי ווי מען האט געזען אין די פריערדיגע משנה אז ראובן טאר טאקע נישט חתונה האבן מיט די קרובות פון לאה, אבער לוי, לוי האט נישט געמאכט חליצה, לוי מעג. ומת. יעצט שטארבט לוי, און רחל פאלט יעצט פאר ראובן, איז חולצת ולא מתיבמת, קריגט רחל חליצה נישט קיין יבום פארוואס? ווייל ער קען איר נישט מייבם זיין, ער טאר נישט וואוינען מיט איר, ווייל רחל איז דאך אחות חלוצתו, און ממילא געט ער איר חליצה און נישט קיין יבום. זאגט די משנה וכן, און די זעלבע זאך וועט זיין, המגרש את אשתו, איינער וואס גט זיין פרוי. די גמרא וועט גראד פרעגן, אז וואו קומט דא אריין א לשון וכן, ס'איז נישט וכן, עמער זעהן די גמרא. אבער איינער וואס גט זיין פרוי, ונשא אחיו את אחותה שפעטער די ברודער האט חתונה מיט די גרושה'ס שוועסטער ומת און די ברודער שטארבט, טאר דאך דער מענטש נישט חתונה האבן מיט די שוועסטער פון זיין גרושה, איז דאך אחות אשתו אפילו נאכן גט'ן, הרי זו פטורה, איז זי אינגאנצן פטור פון יבום וחליצה, און דאס וועט די גמרא פרעגן, ווי קומט אריין וכן, וכן פאסט צו זאגן ווען ס'דא צוויי זאכן מיט די זעלבע דין, די פריערדיגע דין האבן מיר געזען חולצת ולא מתיבמת, דא זאגט די משנה הרי זו פטורה פאר דעם פאסט נישט דא א וכן, עמער זען, זאגט די משנה ווייטער, שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה, ס'טייטש אזוי, ראובן שמעון און לוי, דריי ברידערס, שמעון האט חתונה געהאט מיט לאה, געשטארבן אן קינדער, וואס טייטש אדער ראובן אדער לוי דארף מייבם זיין צו חולץ זיין פאר לאה. גייט לוי, און לוי האט דערווייל חתונה, ס'טייטש נישט האט חתונה, ער איז מקדש די שוועסטער פון לאה, ער איז מקדש רחל. וואס געשעהן דא איז אזוי, ער טאר נישט חתונה האבן מיט רחל, ווייל ס'דאך אחות זקוקתו, אבער ער האט נישט חתונה געהאט, ער האט נישט געוואוינט מיט איר, ער האט נאר געגעבן קידושין. און וואס געשעהט יעצט? זאגט די משנה, משום רבי יהודה בן בתירא אמרו, זאגט רבי יהודה בן בתירא, אומרים לו, מען זאגט פאר לוי המתן, וואוין נישט מיט רחל, פארוואס ווייל רחל דאך אחות זקוקתו, און מילא ווארט, עד שיעשה אחיך מעשה, ביז דיין ברודער ראובן עט מאכן אדער יבום אדער חליצה, נאכדעם עסטו קענען וואוינען און עסט קענען געהעריג חתונה האבן מיט רחל. חלץ לה אחיו, וואס איז טאקע נאכדעם וואס ראובן מאכט חליצה, או כנסה, אדער אז ראובן מאכט יבום, יכנוס את אשתו, דעמאלטס מעג לוי געהעריג צוענדיגן די חתונה, מעג חתונה האבן מיט זיין פרוי מיט רחל, מתה היבמה, וואס איז טאמער די יבמה געשטארבן, ס'טייטש לאה איז געשטארבן, מילא ראובן דארף שוין גארנישט טוהן דא, איז אויכעט, יכנוס את אשתו, מעג לוי חתונה האבן מיט רחל, וואס אבער טאמער, מת יבם, ראובן איז געשטארבן, און יעצט בלייבט דא איבער לוי, איז דא דא א גרויסער פראבלעם, ווייל יעצט גייט לוי דארפן מייבם זיין צו חולץ זיין פאר לאה, פון די צווייטע זייט, האט ער שוין געגעבן קידושין פאר רחל, און וואס טוט מען דא? זאגט די משנה יוציא את אשתו בגט, קודם כל ער מוז גט'ן זיין פרוי, מוז גט'ן רחל, ואשת אחיו בחליצה, און פאר לאה מוז ער געבן חליצה, פארוואס ער קען נישט מייבם זיין לאה, ווייל לאה איז יעצט אחות גרושתו, די זעלבע זאך זיין פרוי קען ער אויך נישט האלטן, ווייל זיין פרוי איז דאך אחות חלוצתו נאכדעם וואס ער מאכט חליצה מיט לאה, און מילא נישט דא קיין ברירה, ער מוז ביידע אפלאזן, א גט פאר רחל און א חליצה פאר לאה. זאגט די הייליגע גמרא, די ערשטע קשיא וואס מען האט שוין אויסגערעדט אין די משנה מאי וכן, ווי קומט אריין א וכן, ענטפערט טאקע די גמרא אימא אבל המגרש, נישט מען דארף גורס זיין וכן המגרש נאר אבל המגרש, אז מגרש איז טאקע אנדערש. זאגט די גמרא אמר ריש לקיש, כאן שנה רבי דאס מען האט פריערט געזען, אחות גרושה מדברי תורה, אחות חלוצה מדברי סופרים, אז א שוועסטער פון א גרושה איז אסור מדברי תורה, און דערפאר האט די משנה געזאגט זי איז פטור פון יבום און פון חליצה, מה שאין כן די שוועסטער פון א חלוצה איז נאר אסור מדברי סופרים, און דערפאר איז זי נישט פטור פון חליצה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה שומרת יבם שקידש וכו', האבן מיר געזען רבי יהודה בן בתירא האט געזאגט אז טאמער איז דא א לוי וואס האט געמאכט דא קידושין מיט רחל, איז אזוי, אז ראובן עט געבן חליצה פאר לאה, עט לוי מעגן חתונה האבן, אז ראובן עט מייבם זיין לאה, עט לוי מעגן חתונה האבן אז לאה עט שטארבן עט לוי מעגן חתונה האבן אז ראובן עט שטארבן עט לוי נישט האבן קיין ברירה עט דארפן געבן א גט מיט חליצה זאגט יעצט די גמרא אמר שמואל הלכה כדברי רבי יהודה בן בתירא אז די הלכה איז טאקע אזוי פרעגט יעצט אבער די גמרא איבעיא להו נאך א ציור וואס די משנה האט נישט גערעדט פון דעם מתה אשתו מהו ביבמתו, וואס איז טאמער רחל שטארבט? יעצט איז די שאלה צו לוי מעג יעצט מייבם זיין לאה צו נישט, וואס איז די צוויי צדדים, איז איין צד קען מען זאגן אז פארוואס נישט, ביז יעצט האט ער נישט געטארט ווייל ער האט דאך געמאכט קידושין מיט רחל, איז לאה אחות אשתו איז טאר ער נישט, אבער יעצט אז רחל איז טויט און אחות אשתו איז נאר אסור ווילאנג א פרוי לעבט, די פרוי לעבט נישט. קען מען רואיגערהייט מייבם זיין, דאס איז איין צד. פון די צווייט צד קען מען זאגן ניין, אז היות וואס ס'איז געווען א צייט וואס זי איז געווען אסור אויף אים, האבן מיר שוין געזען די סברה כמה וכמה פעמים, אז ברגע וואס זי איז אסור אויף איין מינוט, ווערט זי גראד אן אשת אח, און די איסור אשת אח גייט קיינמאל נישט אוועק, און ממילא וועט לוי קיינמאל נישט טארן מייבם זיין לאה. דאס איז די שאלה פון די גמרא, דאס איז די בעיה דא. ענטפערט די גמרא. ס'איז א מחלוקת. רב ורב חנינא דאמרי תרוייהו מתה אשתו מותר ביבמתו, רב ורב חנינא זאגן ביידע אז לוי מעג צום סוף מייבם זיין לאה טאמער רחל שטארבט, שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור ביבמתו, זאגט די גמרא אמר רבא, פרעגט רבא, מאי טעמא דרב, איך פארשטיי נישט רב, וואס טייטש שמואל, זאגט רבא פארשטיי איך, שמואל זאגט, אז היות וואס ס'איז געווען א צייט וואס ער האט נישט געטארט וואוינען מיט לאה, ווען ער האט נאך ווען ער האט מקדש געווען רחל, איז פשט, ברגע וואס זי איז אשת אח פאר א רגע איז זי אשת אח לעולם ועד. אבער רב וואס איז מתיר, וואס האלט רב? לכאורה איז דאך שמואל נישט מער ווי גערעכט. נאר וואס זאגט רבא? די סיבה וואס רב קריגט זיך איז אז רב האלט משום דהואי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון. זאגט רבא רב האלט אז דאס וואס מ'זאגט אז א פרוי וואס איז אמאל געווען א פראבלעם איז אלעמאל א פראבלעם, דאס איז נאר, ווען די פראבלעם האט זיך אנגעהויבן בשעת נפילה, וואס טייטש דאס איז נאר ווען ס'איז גראד געווען א פראבלעם, אבער א פרוי וואס איז געווען מותר אנפאנג, למשל דא, ווען שמעון איז געשטארבן, האט נאך לוי געקענט מייבם זיין לאה, נאר וואס שפעטער האט ער מקדש געווען רחל, ס'טייטש די פראבלעם איז ערשט שפעטער געשען, די איסור איז שפעטער געשען, דאס זאגט רב, דאס מאכט נישט קאליע לעולם ועד, דאס ווערט גערופן הותרה ונאסרה וחזרה והותרה, איז דעמאלטס תחזור להיתירה הראשון, דעמאלטס קריגט צוריק לוי זיין היתר, צו מייבם זיין לאה. מתיב רב המנונא, פרעגט רב המנונא א קשיא אויף דעם תירוץ פון רבא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שלשה אחים, דריי ברידערס, ראובן שמעון לוי, שניים נשואין שתי אחיות, ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל, שמעון מיט לאה, ראובן און שמעון זענען ברידערס, רחל און לאה זענען שוועסטערס, ואחד, און דער דריטער ברידער לוי מופנה איז א בחור, מת אחד מבעלי אחיות, לאמיר זאגן ראובן איז געשטארבן און איבערגעלאזט יעצט רחל. מען דארף מייבם זיין רחל, שמעון קען נישט מייבם זיין רחל, ווייל שמעון וואוינט דאך מיט לאה, איז לוי קען מייבם זיין רחל נאר וואס ער איז נישט מייבם, ועשה בה מופנה מאמר, אנשטאטס דעם גייט לוי און מאכט מאמר מיט רחל, אבער פאר ער יאגט אן מייבם צו זיין, ואח כך מת אחיו השני, יעצט שטארבט שמעון, און יעצט פאלט לאה פאר אים, קומט אויס סיי רחל סיי לאה זענען דא געפאלן פאר אים, און ער קען דאך נישט מייבם זיין ביידע, אלץ אחות זקוקתו, און וואס טוט מען, האבן מיר געזען, בית הלל זאגט אז ביי אזא אופן, און נישטא קיין ברירה ער דארף ביידע אפלאזן, ס'טייטש פאר רחל וועט ער געבן א גט מיט חליצה, און פאר לאה וועט ער געבן חליצה. נאר וואס, די מעשה האט זיך נאכנישט געענדיגט, ואחר כך, נאך דעם, מתה אשתו אחריו, שטארבט שמעון'ס פרוי, ס'טייטש לאה איז געשטארבן, קומט אויס אזוי, ווען ראובן איז געשטארבן איז געגאנגען לוי און ער האט געמאכט מאמר מיט רחל, יעצט איז שמעון געשטארבן, מאכט יעצט לאה דא א פראבלעם, לאה הארגעט אוועק די גאנצע זאך, יעדער איינער קריגט דא גט'ן מיט חליצות.

ס'טייטש זי איז דאך אנפאנג געווען מותר, ווען ראובן איז געשטארבן איז זי געווען מותר עד כדי כך לוי האט געמאכט מיט איר מאמר, פיין אינמיטן איז געווען א פראבלעם לאה האט געמאכט דא פראבלעמען, אבער יעצט איז די פראבלעם אוועק לאה איז שוין נישט דא, איז וואס איז יעצט די פראבלעם? פארוואס איז די דין חולצת ולא מתיבמת? אישתיק. רבא איז שטיל געבליבן. לבתר דנפק. נאך רב המנונא איז ארויס. אמר, האט רבא זיך דערמאנט, און ער האט געזאגט כ'וואלט אים געקענט ענטפערן. אמאי לא אמרת ליה, רב אלעזר היא דאמר, כיוון שעמדה עליו שעה אחת באיסור,

אז מען קען יא צוריק גיין צום אלטן היתר, און ממילא האט זיך רבא אויפגעגעסן פארוואס בין איך שטיל געבליבן, איך וואלט אים געקענט ענטפערן אז קענסט מיר נישט קיין קשיא פרעגן פון דארט, יעצט וועלכע רב אלעזר וועלכע חכמים ווי די מחלוקת איז, וועלן מיר זעהן די מחלוקת איז דא ביי אונז אין יבמות דף ק"ח דף ק"ט זאגט דארט די משנה אז איינער וואס גט זיין פרוי, למשל ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל און ער האט איר געגט, שפעטער נעמט ער איר צוריק און האט צוריק חתונה מיט איר, ער מעג, און יעצט שטארבט ראובן אן קינדער, די שאלה איז צו שמעון מעג מייבם זיין רחל צו נישט, זאגט דארט די משנה ס'א מחלוקת. תנא קמא זאגט אז יא, ר' אלעזר זאגט אז נישט. און פארוואס זאגט ר' אלעזר אז נישט? ווייל היות וואס די רחל איז געווען אסור אויף שמעון בשעת וואס זי איז געווען גע'גט, ווייל מ'טאר דאך נישט וואוינען מיט גרושת אחיו, און ממילא כיוון שעמדה עליו שעה אחת באיסור, נאסרה עליו עולמית, די איסור ציט זיך אויף אלעמאל, עכ"פ דאס איז ר' אלעזר, און ממילא. זאגט רבא, פארוואס בין איך שטיל געבליבן, כ'האב געקענט טאקע פארענטפערן אויך די ברייתא אז ס'גייט כשיטת רב אלעזר, מה שאין כן אונז גייען מיר כשיטת חכמים. הדר אמר, למעשה האט רבא געטראכט אביסל לענגער, און ער האט געזאגט ניין, ס'טייטש ער האט צוריק געצויגן, ער האט געזאגט ס'איז גוט איך בין שטיל געבליבן, פארוואס? ווייל ער וואלט נישט געקענט ענטפערן אז דאס גייט כשיטת רב אלעזר, פארוואס? ווייל אימור דאמר רב אלעזר, היכא דלא חזיא בשעת נפילה, אזוי ווי אונז האבן אויסגערעדט די מחלוקת רב אלעזר און די חכמים, ווען די מחלוקת? ביי אזא ציור ווי ראובן האט זיך געגט? שפעטער צוריק חתונה געהאט שפעטער געשטארבן, וואס טייטש בשעת וואס די רחל פאלט פאר שמעון איז שוין געווען די פראבלעם, די פראבלעם איז געווען פריער, די פראבלעם איז געווען בשעת ראובן האט זיך גע'גט, און ממילא אויף א אלטע פראבלעם העלפט טאקע נישט זאגט ר' אלעזר, די איסור בלייבט לעולם ועד, אבל היכא דחזיא בשעת נפילה מי אמר, אבער ביי אזא סארט ציור ווי רב המנונא האט געפרעגט פון א ברייתא וואס דארט האט מען געזען ווען ראובן איז געשטארבן איבערגעלאזט רחל, און לוי האט געמאכט מאמר מיט רחל, איז בשעת וואס לוי מאכט מאמר מיט רחל, איז מותר אינגאנצן, ס'קומט אויס בשעת וואס רחל איז געפאלן, איז זי געפאלן ריין, אן קיין שום פראבלעמען, נאר שפעטער געווארן א פראבלעם לאה, איז שפעטער איז לאה געשטארבן, דארט, זאגט רבא, ווי קומט אריין רב אלעזר, דארט וועט רב אלעזר אויך אפשר מודה זיין, אז תחזור להיתירה הראשון, אז איר קענט צוריק גיין צום אלטן היתר, און ממילא זאגט רבא אז די קשיא פון רב המנונא איז א גוטע קשיא אז מען זעהט נישט דארט תחזור להיתירה הראשון, און ער פרעגט זייער גוט ווייל פארוואס אפילו ר' אלעזר לכאורה וועט אויך מודה זיין דארט תחזור להיתירה הראשון, הדר אמר, למעשה טראכט זיך רבא דורך און ער ציט ווייטער צוריק און ער זאגט אין, וואס טייטש כ'וואלט אים יא געדארפט ענטפערן כ'וואלט אים יא געדארפט זאגן פאר רב המנונא פרעג מיר נישט קיין קשיא פון דארט ווייל דאס גייט מיט רבי אלעזר. איי האמיר דאך געשמועסט יעצט אז אפשר איז רבי אלעזר אויכעט מודה ביי אן אופן וואס די יבמה איז געווען ריין אינגאנצן וואס מ'האט געקענט מייבם זיין פון אנפאנג אפשר רבי אלעזר אויכט מודה תחזור להיתירה הראשון זאגט רבא נישט ריכטיג והוא תניא אזוי ווי מ'האט קלאר געלערנט אין א ברייתא טאקע ביי אזא ציור וואס אונזער משנה האט גערעדט אז שמעון איז געשטארבן און איבערגעלאזט לאה, און לוי קען יעצט מייבם זיין לאה, נישטא קיין שום פראבלעם, פון דעסטוועגן געשען די פראבלעם שפעטער, לוי גייט און איז מקדש רחל, זאגט די ברייתא רבי אלעזר אומר, מתה יבמתו, טאמער לאה עט שטארבן מותר באשתו, קען לוי חתונה האבן מיט רחל געהעריג, מתה אשתו, אבער טאמער רחל שטארבט, אותה יבמה חולצת ולא מתייבמת, עט לוי קיינמאל נישט טארן מייבם זיין לאה, פארוואס? אנפאנג איז דאך געווען מותר, אנפאנג איז נישט געווען קיין שום פראבלעם, פון דעסט וועגן זעהן מיר אז רבי אלעזר האלט אז ברגע וואס ס'איז דא א פראבלעם אפילו שפעטער איז די פראבלעם לעולם ועד, און ממילא זאגט רבא, זעהן מיר רבי אלעזר האלט קלאר אזוי, און פארדעם זאגט רבא איך וואלט געקענט ענטפערן פאר רב המנונא אז פרעג מיר נישט קיין קשיא פון די ברייתא דארט פון מאמר וואס די ברייתא זאגט חולצת ולא מתייבמת, ווייל מען האט געקענט איינזעצן יענע ברייתא כשיטת רב אלעזר, פרעגט אבער די גמרא, לימא שמואל ורב אסי דאמרי כרב אלעזר, וואס טייטש ביז יעצט רעדט מען דאך נאר פון רב, אבער לכאורה, שמואל און רב אסי זאגן פונקט ווי רב אלעזר, זיי זאגן ממש ווי רב אלעזר, מען האט דאך יעצט געזען אין די לעצטע ברייתא א סעקונדע צוריק, זעהן מיר רב אלעזר אומר, מתה יבמתו מותר באשתו מתה אשתו, אותה יבמה חולצת ולא מתייבמת, אז טאמער לוי האט מקדש געווען רחל און שפעטער רחל געשטארבן, טאר ער מער קיינמאל נישט מייבם זיין לאה, פארוואס? ווייל ברגע ווי ס'איז געווען א פראבלעם, אביסל, די תקופה וואס ער איז געווען צוזאמען מיט רחל, טאר ער איר קיינמאל נישט מייבם זיין. אזוי זאגט רבי אלעזר. און פריערט האט מען געזען אז שמואל זאגט אויך אזוי. איז פשט שמואל האלט ווי רבי אלעזר? קען דען זיין אזא זאך אז שמואל רב אסי האלטן ווי א שיטת יחיד, נישט ווי א שיטת רבים? ענטפערט די גמרא ניין, אפילו תימא כרבנן. וואס טייטש זאגט די גמרא א מורא'דיגע חידוש, אז מען קען זאגן אפילו די חכמים זענען אויך מודה ביי אזא ציור אז נאך רחל שטארבט, טאר לוי קיינמאל נישט מייבם זיין לאה. איי פארוואס? ווייל עד כאן לא קמיפלגי רבנן עליה דר' אלעזר, אלא משום דמנפילה ואילך לא מיתסר עלייהו, אבל הכא דאיתסר אפילו רבנן מודו. ס'טייטש אזוי, ווי קריגט זיך די חכמים מיט ר' אלעזר? האמיר געזען ביי א ציור וואס ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי, ער האט איר גע'גט, ער האט איר צוריקגענומען, יעצט איז ער געשטארבן אן קינדער, דא זאגן די חכמים אז דער ברודער פון ראובן קען חתונה האבן מיט דער פרוי, פארוואס? ווייל בשעת וואס ראובן איז געשטארבן איז נישט געווען קיין שום פראבלעם צווישן זיין ברודער מיט זיין פרוי, וואס טייטש קען זיין ס'איז געווען א פראבלעם אמאל בשעת ער האט זיך גע'גט איז געווען א פראבלעם, אבער בשעת ער איז געשטארבן איז נישט געווען קיין שום פראבלעם, און נישט נאר ס'איז נישט געווען קיין שום פראבלעם, ס'געשעט נישט יעצט א פראבלעם, וואס טייטש דער פראבלעם איז געווען, ס'איז אין די היסטאריע ביכער, אבער ס'איז נישט קיין פראבלעם וואס איז יעצט דא, ס'איז נישט קיין פראבלעם וואס גייט זיין, פארדעם זאגן די חכמים, געזונטערהייט קען מען מייבם זיין, ר' אלעזר קריגט זיך, ר' אלעזר זאגט, היות ס'איז געווען אמאל א פראבלעם, דער פראבלעם ציעט זיך אויף אלעמאל, פיין, דאס איז דארט. אבער דא, וואס אין הכי נמי, בשעת וואס שמעון איז געשטארבן, און לאה איז געפאלן ליבום, איז נישט געווען קיין שום פראבלעם צווישן לוי מיט לאה, אבער ווי נישט ווי, שפעטער איז געווארן א פראבלעם, ס'טייטש דער פראבלעם איז געשען נאך די נפילה, לוי איז געגאנגען און האט מקדש געווען רחל, לוי האט געמאכט א פראבלעם, און ממילא דא זאגט שמואל מיט רב אסי, דא זענען די חכמים אויך מודה, האסט געמאכט א פראבלעם נאך די נפילה? די פראבלעם וועט זיך ציען לעולם ועד. דא זאגט שמואל וואס עפעס? וואס ווילסטו מיר זאגן? אז חזרה להיתרה הראשון? דאס געשענט נישט לויט שמואל. פארוואס? ווייל די פראבלעם איז געשען נאך נפילה און א פראבלעם נאך נפילה קען מען נישט אויסמעקן. און ממילא זאגט שמואל איך קען אויך זאגן אז חכמים זענען אויך מודה צו מיר. זאגט די הייליגע משנה ווייטער היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלשה חדשים, א יבמה זאל מען נישט מאכן חליצה נישט קיין יבום ביז דריי חדשים, פארוואס ווייל עס קען זיין זי איז טראגעדיג, און אויב זי איז טראגעדיג דארף זי נישט קיין יבום, איי פארוואס טאר מען נישט מאכן חליצה מיר זעהן די גמרא זאגט די משנה ווייטער וכן כל שאר הנשים אלע פרויען וואס גט'ן זיך אדער זיי ווערן אלמנות איז לא יתארסו ולא ינשאו זאלן נישט ווערן קיין כלות, ס'הייסט זאלן נישט האבן קיין קידושין און זאלן נישט חתונה האבן מיט אנדערע עד שיהיו להן שלשה חדשים

די גמרא העט פרעגן ווי רשי רעדט אויס אז בתולות בעולות איז די זעלבע ווי נשואות ארוסות, עמער שוין זען, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט, הנשואות יתארסו, והארוסות ינשאו, זאגט רבי יהודה, א פרוי וואס איז געווען חתונה געהאט, מעג מאכן אירוסין אפילו גראד נאכדעם, פארוואס? ווייל פון אירוסין ווערט נישט געבוירן קיין קינדער, און מילא נאך די אירוסין וועט זי ווארטן דריי חדשים נאכדעם עט זיין די נישואין, די זעלבע זאך, זאגט רבי יהודה טאמער ס'איז נאר געווען א אירוסין, און די און די מאן איז געשטארבן אדער זי האט זיך גע'גט, קען זי גראד חתונה האבן, פארוואס? ווייל פון אירוסין ווערט נישט געבוירן קיין קינדער, און מילא קלאר אז די קינדער זענען פון צווייטן מאן. חוץ מהארוסות שביהודה, מפני שליבו גס בה, וואס טייטש די ארוסות פון יהודה אפילו ס'איז נאר געווען א אירוסין, דארט האט זיך יא געקענט מאכן אז א מיידל זאל טראגעדיג ווערן פון א אירוסין, פארוואס? ווייל ווי רשי ברענגט, די גמרא אין כתובות, אז אין יהודה פלעגט מען מייחד זיין א חתן א כלה אפילו פאר די חופה אפילו אינמיטן די אירוסין פארוואס כדי שלא יהו בושין זה מזה בבעילת מצוה מילא דארט איז דא א חשש אז די מיידל איז טראגעדיג געווארן נאך פון אירוסין מילא זי דארף ווארטן דריי חדשים רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט כל הנשים יתארסו ס'טייטש א כלה קען מען ווערן און ווי רשי איז מסביר רבי יוסי האלט בעצם פונקט ווי רבי יהודה אז הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו נאר וואס איין קנייטש לייגט רבי יוסי צו, חוץ מן האלמנה מפני האיבול, אז א אלמנה האט א זייטיגע פראבלעם, א אלמנה דארף ווארטן דרייסיג טאג, ווייל אין די ערשטע דרייסיג טאג איז זי אבילה, טאר זי נישט ווערן א כלה און זי טאר נישט חתונה האבן, אבער נאכדעם מעג זי, נאכדעם האלט רבי יוסי פונקט ווי רבי יהודה, זאגט די הייליגע גמרא, בשלמא לא תתייבם, דאס אז מען איז נישט מייבם אין די ערשטע דריי חדשים פארשטייט מען, שמא יהיה הוולד בן קיימא וקא פגע באיסור אשת אח, דאורייתא, אלא לא תחלוץ, אמאי, אבער פארוואס טאר מען נישט מאכן חליצה אין די ערשטע דריי חדשים, וואס איז די ערגסטע וואס וועט געשען? ס'וועט געבוירן ווערן א קינד? פיין, האט די חליצה גארנישט, אבער דאס איז נישט די ערגסטע. נו וואס דען? זאגט די גמרא, לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן, לכאורה האט מען אפגעפרעגט דא רבי יוחנן דאמר, וואס האט געזאגט, האט מען געזען דף ל"ה, אז חליצת מעוברת, שמה חליצה. רבי יוחנן זאגט אז חליצה פון א מעוברת הייסט א חליצה, דא לכאורה זעהן מיר אז נישט, און דערפאר טאר מען נישט חולץ זיין די ערשטע דריי חדשים. האבן מיר לכאורה א פירכא אויף ר' יוחנן, פרעגט די גמרא, ולאו מי אותביניה לר' יוחנן חדא זימנא, מען האט דאך שוין אפגעפרעגט ר' יוחנן דארט ביי יענע סוגיא, וואס דארף מען נאך א פירכא? זאגט די גמרא ווייל לימא מהא נמי תיהוי תיובתא, אפשר איז דא צוויי פירכות, און ווי רש"י זאגט ווייל לאמיר זאגן וועסט אפפרעגן איין פירכא האסטו א צווייטע, זאגט די גמרא לא, פון אונזער משנה איז נישט קיין פירכא אויף ר' יוחנן, פארוואס? ווייל הכא היינו טעמא, שמא יהא ולד בן קיימא, ונמצאת אתה מכריז כרוז לכהונה, ס'טייטש קען זיין אז אפילו ר' יוחנן, וואס רבי יוחנן האלט חליצת מעוברת שמה חליצה, ער וועט זאגן מען זאל נישט מאכן חליצה די ערשטע דריי חדשים, פארוואס? ווייל וועסט מאכן חליצה די ערשטע דריי חדשים, און שפעטער וועט געבוירן ווערן א קינד, איז יא, דו קענסט זאגן די חליצה איז גארנישט, אבער מענטשן ווייסן ס'איז געווען חליצה, מענטשן ווייסן דאס נישט, און ממילא וועלן מענטשן זאגן זי טאר נישט חתונה מיט א כהן, און אין אמת'ן אריין איז עס נישט ריכטיג, ווייל די גאנצע חליצה איז דאך געווען גארנישט, איז מ'וועט דארפן אויסרופן פאר יעדעם, זאגן אז די חליצה איז געווען גארנישט און זי מעג יא חתונה מיט א כהן, איז דערפאר איז ר' יוחנן אויך מודה מען וועט איר נישט מאכן חליצה, איי פרעגט די גמרא וואס איז די פראבלעם, ונצרכה, שוין מען וועט אויסרופן, על הצד אז זי וועט האבן א קינד וועט מען אויסרופן פאר יעדעם אז די חליצה איז גארנישט געווען און זי מעג חתונה מיט א כהן, זאגט די גמרא ניין, ווייל דילמא איכא דהוה בחליצה ולא הוה בהכרזה, ומפסלוה מן הכהונה, ס'קען זיין ס'וועלן זיין מענטשן וואס זענען געווען ביים חליצה און זאלן נישט הערן די הכרזה און זיי וועלן זיך איינרעדן אז א פרוי וואס האט קריגן חליצה מעג חתונה מיט א כהן, איז דאס מונע צו זיין, זאגט מען אז זאל נישט נעמען חליצה די ערשטע דריי חדשים, זאגט די גמרא תינח אלמנה גרושה מאי איכא למימר, ס'טייטש ביי אלמנה הערט מען נאך, אבער א גרושה וואס טאר סיי ווי סיי נישט חתונה מיט א כהן, איז פארוואס זאל א גרושה נישט קריגן קיין חליצה די ערשטע דריי חדשים, ענטפערט די גמרא משום דמפסיד לה מזונות, און ווי תוספות איז מסביר אז אין הכי נמי, ס'טייטש אוואדע, טאמער זי וויל קריגן חליצה אין די ערשטע דריי חדשים קען זי, נאר וואס א עצה טובה, די משנה זאגט א עצה טובה נעם נישט קיין חליצה די ערשטע דריי חדשים, פארוואס ווייל ווי מ'וועט באלד זען א יבמה קריגט מזונות פון די נכסים פון די מאן די ערשטע דריי חדשים, און ממילא טאמער זי וועט קריגן חליצה וועט זי אויפהערן קריגן די מזונות, זאגט מען איר נעם נישט קיין חליצה, זאגט די גמרא תינח נשואה, ארוסה, גרושה, מאי איכא למימר, דאס ביי נשואה האסטו מיר פארענטפערט, זאל נישט דערלייגן די מזונות, אבער ארוסה, וואס קריגט סיי ווי נישט מזונות פון די נכסים פונעם מאן, ובנוסף דערצו איז זי א גרושה, זי קען סיי ווי סיי נישט חתונה האבן מיט א כהן, איז זי זאל קענען קריגן חליצה די ערשטע דריי חדשים, אלא נאר, זאגט די גמרא די סיבה וואס זי קריגט נישט קיין חליצה די ערשטע דריי חדשים משום דרבי יוסי, דתניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי, אמר לו מאי לחלוץ בתוך שלושה, האט אים געפרעגט די שאלה, אמר לו האט רבי יוסי געזאגט לא תחלוץ, איי ותחלוץ ומה בכך, וואס די פראבלעם? קרא עליו מקרא זה, האט רבי יוסי פארגעליינט דעם פסוק ואם לא יחפוץ, הא אם חפץ, טייטש טאמער לא יחפוץ שטייט האיש לקחת את יבמתו, דעמאלטס געט ער חליצה, אבער אם חפץ טאמער איינער וויל מייבם זיין, ייבם, דרש'ט מען פון דעם, האבן שוין געזען די דרשה כמה פעמים, אז כל העולה ליבום עולה לחליצה, וכל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה, וואס טייטש אז א פרוי וואס מען קען מייבם זיין, קען מען חולץ זיין, א פרוי וואס מען קען נישט מייבם זיין, קען מען נישט חולץ זיין, און ממילא די ערשטע דריי חדשים אז מען קען נישט מייבם זיין, קען מען אויך נישט חולץ זיין. איי זאגט רש"י, וואס איז מיט רבי יוחנן? רבי יוחנן זאגט דאך אז חליצת מעוברת הייסט א חליצה, לכאורה מען זעט דאך דא אז כל שאין עולה ליבום אין עולה לחליצה, א מעוברת איז אוודאי אין עולה ליבום, און וואס איז פשט? זאגט רש"י, רבי יוחנן וועט זאגן אז דאס וואס מען זעט דא כל שאין עולה ליבום אין עולה לחליצה, מיינט נישט אז חליצה העלפט נישט, ס'מיינט צו זאגן אז ביי אזא סארט פרוי וואס מען קען נישט מייבם זיין, וואס מען גייט באלד קענען מייבם זיין אין אפאר חדשים, איז ווארט צו, ווארט צו ביז דעמאלטס, אבער אוודאי טאמער מען האט געמאכט חליצה יעצט, איז דאס נישט פסול, דאס סך הכל האט רבי יוחנן געזאגט, איז על כל פנים, ביי אונזער משנה אויך, ווארט מען דריי חדשים, די ערשטע דריי חדשים, לכתחילה, איז מען נישט חולץ, מתיב רב חיננא. פרעגט רב חיננא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, הספיקות חולצות ולא מתייבמות, אז ספיקות קריגן חליצה און נישט קיין יבום, מאי ספיקות פרעגט די גמרא וועלכע ספיקות רעדט ער דא, אילימא ספק קידושין, עסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך א ספק קידושין, וואס טייטש איינעמס ברודער האט מקדש געווען א פרוי מספק האט מען שוין געזען האט איר געווארפן קידושין מען ווייסט נישט ווי ס'איז געפאלן, איז אויף דעם זאגט רב חיננא אז ווען ער שטארבט איז די ברודער איז חולצות ולא מתייבמות, וואס עפעס? אמאי לא מתייבמות? תתייבם ואין בכך כלום, פארוואס זאל נישט מייבם זיין? וועט מייבם זיין די פרוי ממה נפשך, טאמער די קידושין האט חל געווען, איז דאך עס א גוטע יבום, טאמער נישט, איז די פרוי קיינמאל נישט געווען די ברודער'ס פרוי, האט ער מקדש געווען סתם עפעס א פרוי, איז ווייטער נישט קיין פראבלעם. אלא לאו, ספק שקידש אחת משתי אחיות, נאר וואס מיינט ספיקות? ספיקות מיינט איינער האט מקדש געווען איינס פון צוויי שוועסטערס, ער ווייסט נישט וועלכע, און ער איז געשטארבן, ואינו יודע איזו מהן קידש אונז ווייסט מען נישט וועלכע פון די שוועסטער האט מקדש געווען וקתני חולצות און דא שטייט חולצות ולא מתייבמות אז ביידע קריגן חליצה לכאורה פארוואס האסט דאך יעצט געזאגט אז כל העולה ליבום עולה לחליצה כל שאין עולה ליבום אין עולה לחליצה יעצט די צוויי שוועסטערס איז דאך אין עולה ליבום ווייל אחות זקוקתו פונדעסטוועגן זעהן מיר חולצות און ווי רש"י איז מסביר לכאורה מ'וואלט געדארפט זאגן דא ווארטס ווארטס אביסל אפשר וועט נתברר ווערן וועלכע פון די צוויי שוועסטער זענען נתקדש געווארן, און דעמאלטס וועט מען מאכן חליצה. ווי די געיאגעניש יעצט צו מאכן חליצה? ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין פארגלייך. זאגט די גמרא הכי השתא התם, אם יבוא אליהו ויאמר דהא קידש, בת חליצה ויבום היא, ס'טייטש טאמער אליהו הנביא קומט, און אליהו הנביא זאגט, דאס איז די שוועסטער, וואו דער ברודער האט מקדש געווען, ס'טייטש ס'דאך דא די צוויי שוועסטערס, דאס איז די ריכטיגע, איז ברגע וואס אונז ווייס מען וועלכע איז די ריכטיגע, איז יענע שוועסטער, קען מען מאכן חליצה מיט איר, מ'קען מאכן יבום מיט איר, און דאס הייסט עולה ליבום, דאס הייסט נישט נישט עולה ליבום, ס'טייטש אונז טעכניש קען נישט מייבם זיין, ווייל אונז ווייס מען נישט וועלכע פון די צוויי שוועסטערס איז די ריכטיגע, אבער ס'פעלט דא א ידיעה, די ידיעה אליין הייסט נאך נישט אין עולה ליבום, מה שאין כן הכא דא ביי א פרוי וואס איז טראגעדיג, אם יבא אלי' ויאמר דהא לא איעברה, טאמער קומט אליהו הנביא די ערשטע דריי חדשים זאגט די פרוי איז נישט טראגעדיג, מי משגח ביה ויבמינן לה, איז דא קען מען מייבם זיין, טאמער אליהו הנביא זאגט זי איז נישט טראגעדיג אוודאי נישט, הא קטנה דלאו בת איעבורי היא, ואפילו הכי צריכה להמתין שלושה חדשים אפילו א קטנה וואס קען נישט טראגעדיג ווערן דארף אויך ווארטן דריי חדשים פארוואס? ווייל די חכמים האבן געזאגט מען דארף ווארטן דארף מען ווארטן, נישט קיין חילוק צו טראגעדיג צו נישט, ס'איז א גזירה, און ממילא דאס הייסט אין עולה ליבום, און ביי דעם איז געזאגט געווארן כל שאין עולה ליבום אין עולה לחליצה, דא פאסט די די סברה, מה שאין כן ביי צוויי שוועסטערס וואס סך הכל פעלט אונז א ידיעה דא, דאס הייסט אוודאי עולה ליבום און עולה לחליצה, וואס טייטש טעכניש קען מען נישט מייבם זיין ווייל ס'פעלט אונז א ידיעה, אבער אוודאי קען מען גראד חולץ זיין.